בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ט', אנפאנג פונעם עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום, מען דארף נישט מורא האבן אז נאכדעם וואס א מענטש האט שוין בודק חמץ געווען זיין הויז, אז אפשר האט נאכדעם א חולדה געברענגט, א חולדה איז א ראט, און זי האט געברענגט חמץ פון א צווייטע הויז וואס יענער האט נאך נישט בודק געווען און דארט איז נאך דא חמץ, האט ער אריבער געברענגט פון דארטן ברויט אהער, און יעצט זאל איך זאגן אז מ'זאל דארפן גיין נאכאמאל בודק זיין? און איך זאג נישט יעצט אז די שכינים פון די צוויי הייזער דא דארפן זיך אפשמועסן אז זאלן ביידע בודק חמץ זיין אין די זעלבע צייט, כדי אז דאס זאל נישט קענען פאסירן אז נאכדעם וואס איינער האט געענדיגט זאל א מויז א ראץ ברענגען פון א אנדערע הויז. און די זעלבע זאך ממקום למקום. דא רעדט מען פון איין מענטש אליין וואס ער איז בודק חמץ עטליכע מקומות ער האט פארשידענע צימערן און אפילו אין איין צימער אליין קען זיין אז ער האט קודם בודק חמץ געווען איין ווינקל פונעם צימער און שפעטער קומט ער בודק זיין א צווייטע ווינקל דארף איך נישט מורא האבן אז אינצווישן האט א ראט געשלעפט חמץ פון די פלאץ ווי ס'איז נאך נישט נבדק צו דעם פלאץ וואס איז יא נבדק און מ'זאל עס יעצט דארפן נאכאמאל בודק זיין און איך זאג נישט יעצט אז ווען א מענטש איז בודק זיין הויז אז ווען ער ענדיגט איין צימער בודק זיין, דארף ער שטעלן דארטן א שומר און מאכן זיכער אז ביז מ'וועט גיין בודק זיין די אנדערע פלעצער זאלן נישט אהערגעשלעפט ווערן חמץ דורך א ראט, אדער זאל איך גאר זאגן אז מ'זאל דארפן בודק זיין אלע צימערן אויף איינמאל, מ'זאל מאכן שלוחים אזוי אז ס'זאל נישט קענען געשען דעם פראבלעם, ניין איך דארף פאר דעם נישט מורא האבן, פארוואס? דאם כן, ווייל אויב דו האסט דער חשש פון איין פלאץ צו א צווייטע פלאץ, אדער פון איין שכן צו א צווייטע שכן, און דיר זאגן אז יעדער די שכנים פון איין חצר מוזן צוזאמען בודק חמץ זיין כדי ס'זאל נישט זיין דעם פראבלעם, איז מחצר לחצר ומעיר לעיר, איז דאך דא די זעלבע חשש אויכעט פון די הייזער פון איין חצר צו די הייזער פון א צווייטע חצר, לאמיר זאגן אלע מענטשן פון די חצר וועלן בודק זיין אין די זעלבע צייט, אבער מענטשן פון א אנדערע חצר וואס וואוינען דארטן אין הייזער וועלן בודק זיין שפעטער, דארף מען דאך אויך מורא האבן אז נאכדעם וואס די חצר האט געענדיגט בודק זיין זייערע הייזער וועט מען נאך שלעפן ברויט פון א אנדערע חצר וואס זיי האבן נאכנישט בודק געווען. און לאמיר שוין זאגן אז דו האסט א עצה אויף דעם אויכעט אז מ'זאל זיך אפשמועסן אלע בני חצירות צוזאמען אז מ'זאל בודק זיין אין די זעלבע צייט, דארפסט דאך ווייטער מורא האבן מעיר לעיר, אז מענטשן פון א אנדערע שטאט וואס האבן נאכנישט בודק געווען אז די ראץ פון דארטן וועט אהערשלעפן חמץ צו די שטאט וואס מ'האט יא בודק געווען, און באמת מ'קען דא צולייגן אז אויב אזוי דארף מען אויכעט מורא האבן אז ס'וועט שלעפן חמץ פון א גוי'שע הויז וואס דארט איז מען בכלל נישט בודק, און אויב אזוי אין לדבר סוף האט דאך די זאך נישט קיין סוף, וועט מען דאך קיינמאל נישט קענען מסדר זיין אז פטור צו ווערן פון דעם חשש, אלא מאי האב איך נישט מורא פאר דעם אז די ראט זאל אהערשלעפן חמץ. ווי רש"י רעדט שוין אויס אז מחצר לחצר מיינט נישט ממש פון איין הויף צום צווייטן, ווייל דאס האמיר דאך שוין געלערנט אז א הויף דארף בכלל נישט האבן קיין בדיקה, ווייל דארט איז נישט דא געווענטליך קיין חמץ ווייל די עורבים עסן עס אויף, ס'מיינט נאר צו זאגן הייזער וואס מענטשן וואס וואוינען אין איין חצר, צו הייזער וואו מענטשן וואוינען אין אנדערע חצר'ן, איז די גמרא מדייק, טעמא, די גאנצע טעם פארוואס איך האב נישט מורא איז דלא חזינא דשקל, ווייל איך האב נישט געזען ווי א ראט נעמט ברויט און ער ברענגט עס אריין צו א פלאץ ווי מען האט שוין בודק געווען, און אויף דעם זאגט די משנה איך דארף נישט מורא האבן אז דאס איז געשען, הא חזינא דשקל, חיישינן, ובעי בדיקה, טאמער א מענטש נאכדעם וואס ער האט שוין בודק געווען זיין הויז, האט ער קלאר געזען ווי די ראט האט גענומען ברויט און ער איז אריינגעקומען דא אין זיין הויז, ער איז אריינגעלאפן מיט א שטיקל ברויט, דארף איך יא מורא האבן אז דער ראט האט עס איבערגעלאזט אין זיין הויז און ער דארף יעצט פריש בודק זיין זיין גאנצע הויז? אזוי קומט דאך אויס פון די משנה, ווייל אויב ס'איז אמת אז אפילו אין אזא מצב דארף מען נישט מורא האבן, וואלט ווען די משנה געדארפט זאגן א גרעסערע חידוש, נישט סתם אין חוששין שמא גיררה חולדה, די משנה וואלט געדארפט זאגן אז אפילו ווען איך האב געזען ווי א ראט איז אריינגעקומען מיט א שטיקל ברויט, דארף איך נישט זיין באזארגט אז ער האט עס דא געלאזט ווייל ער האט עס זיכער אויפגעגעסן צום סוף, אלא מאי ווייל די משנה זאגט אין חוששין שמא גיררה איז פשט איז איך דארף נישט מורא האבן אויב איך זעה נישט דארף איך נישט מורא האבן אבער אויב איך האב יא געזען דארף מען יא מורא האבן, פרעגט די גמרא ואמאי אפילו ווען איך האב געזען פארוואס דארף איך מורא האבן אז ער האט עס דאגעלאזט נימא אכלתיה זאל איך אננעמען אז ער האט עס מן הסתם זיכער אויפגעגעסן, און א ראיה האסטו אז מען דארף שטעלן אויף די חזקה אז די ראט האט זיכער אויפגעגעסן א זאך וואס ער האט, ווייל מי לא תנן האבן מיר דען נישט געלערנט אין א משנה מסכת אהלות מדורות הועובדי כוכבים וואוינונגען, דאס איז דירות ווי גוים וואוינען, טמאים זענען טמא, דאס מיינט אז אויב א איד ציט זיך דארטן אריין, מוז ער קודם גוט בודק זיין אז ס'איז נישט באגראבן דארטן א נפל ווייל די גוים האבן זיך געפירט אז ווען זיי האבן געהאט א נפל האבן זיי עס באגראבן ביי זיך אינדערהיים, און די הלכה איז דאך אז א גוי איז אויך מטמא טומאת מת, לכל הדעות איז ער מטמא במגע ובמשא, ס'נאר דא א מחלוקת צי ער איז אויך מטמא באוהל, ר' שמעון בר יוחאי האלט אז באוהל איז ער נישט מטמא, וכמה ישהה במדור ויהא המדור צריך בדיקה, ווי לאנג דארף די גוי האבן זיך דארטן פארזוימט אין דער דירה אז דער איד זאל עס מוזן בודק זיין ווייל איך דארף חושש זיין אפשר האט ער באגראבן א נפל דארטן, ארבעים יום, אויב די גוי האט דארט געוואוינט פערציג טעג וואס דאס איז דאך די צייט פון יצירת הוולד, ווייל א נפל וואס איז קלענער ווי פערציג טעג איז דאך נישט מטמא, איז די חכמים האבן נאר געמאכט די גזירה אין די חשש אויב די גוי האט שוין געוואוינט גענוג לאנג אז דארטן האט זיין ווייב געקענט טראגעדיג ווערן, און זי האט געהאט צייט מפיל צו זיין א נפל וואס איז שוין מטמא און איך דארף נישט מורא האבן, טאמער האט ער געוואוינט דארט ווייניגער ווי פערציג טעג אז אפשר איז שוין זיין ווייב געווען טראגעדיג פאר דעם און זי האט יעצט מפיל געווען, אזוי ווייט האט מען נישט מורא געהאט, און דער משנה זאגט דערצו, אף על פי שאין לו אישה, מען רעדט דא אפילו פון א גוי וואס האט נישט קיין ווייב און ער וואוינט אליין, איז אויך דא דער חשש ווייל וויבאלד די גוים זענען דאך נחשד אויף זנות האב איך מורא אז ער האט דארטן אריין געברענגט אויף מזנה צו זיין און זי האט מפיל געווען. זאגט די משנה וכל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלך אין צריך בדיקה, טאמער דער דירה איז א פלאץ ווי ס'קענען זיך דארטן צוקומען ראטן אדער א חזיר קען זיך דרייט זיך דארט, איז אפילו אויב א גוי האט שוין געוואוינט דארטן מער ווי פערציג טעג דארף עס די איד נישט בודק זיין, ווייל אפילו אויב עס באגראבן דארט א נפל איז זיכער אז די חולדה אדער די חזיר וואלטן עס אויפגעגראבן און זיי האבן עס שוין אויפגעגעסן. איז אויב אזוי אפילו ווען מ'האט געזען בפירוש ווי א חולדה ברענגט אריין אין א צימער ווי מ'האט שוין בודק געווען, ברענגט עס אריין א שטיקל ברויט, זאל איך אויך זאגן אז ס'איז זיכער אז דער חולדה האט צום סוף אויפגעגעסן די ברויט און מ'דארף נישט נאכאמאל בודק זיין, פארוואס איז משמע פון די משנה אז אויב מ'האט געזען דארף מען יא בודק זיין נאכאמאל? אמר רב זיירא לא קשיא, הא בבשר והא בלחם, אין די משנה מסכת אהלות רעדט מען דאך פון פלייש פון א נפל, און אוודאי פלייש, איז א זאך וואס די ראטן און די חזירים האבן זייער ליב און ממילא וועלן זיי גארנישט איבערלאזן דערפון, ווי די גמרא זאגט בבשר לא משיירא ביי פלייש לאזן זיי נישט איבער, פאר דעם קען איך אננעמען אז ס'איז זיכער שוין גארנישט געבליבן, אבער בלחם משיירא. דא ביי אונז רעדט מען דאך וועגן חמץ, און ברויט איז אזא מין זאך וואס די ראט קען נאך יא איבערלאזן, און וויבאלד כ'האב אים געזען אריינקומען מיט א שטיקל ברויט אפילו אויב ער וועט אויפעסן א חלק,

איך בין דען זיכער אז די גוי האט באגראבן דארט א נפל? איך קען זאגן אז ס'איז יא געווען און כ'קען זאגן אז ס'איז נישט געווען, און וויבאלד די גאנצע זאך איז נאר א חשש אז אפשר האט ער באגראבן א נפל, איז אויב ס'דרייען זיך דארטן ראטן אדער חזירים, האב איך א רעכט תולה צו זיין לקולא אז מן הסתם האט ער עס אויפגעגעסן, ווייל אפילו אויב ס'איז נאר א ספק צו ער האט אויפגעגעסן די גאנצע אדער נישט, אבער דער ספק איז דאך מוציא מידי ספק, די גאנצע זאך אז ס'איז דא א נפל איז דאך נישט מער ווי א ספק. אבל הכא, אָבער דאָ בײַ אונדז בײַ חמץ דודאי דחזינן דשקל, אונדז רעדן מיר דאָך דאָ װען אַ מענטש האָט קלאָר געזען, װי אַ מױז האָט גענומען אַ שטיקל ברױט און אַרײַנגעברענגט אין דעם צימער װאָס מ'האָט שױן בודק געװען, מי יימר דאכלתיה װער זאָגט דיר אַז דער ראַט האָט עס אינגאַנצן אױפֿגעגעסן, הוי ספֿק וודאי. דו האָסט דאָך אַ ספֿק קעגן אַ ודאי, װײַל דער ברױט מוז דאָך נישט זײַן אַז ער האָט אינגאַנצן אױפֿגעגעסן, קאָן זײַן ער האָט עס איבערגעלאָזט, ער האָט עס באַהאַלטן דאָ ערגעץ אינעם צימער װוּ מ'זעט עס נישט. ואין ספֿק מוציא מידי ודאי, דאָס דער ספֿק אַז אפֿשר האָט ער עס אױפֿגעגעסן, קען נישט מוציא זיין פון דעם זיכערע זאך וואס כ'האב געזען אז דא איז זיכער געווען חמץ, א ספק קען מוציא זיין מידי ספק אבער נישט מידי וודאי, פרעגט די גמרא ואין ספק מוציא מידי וודאי, והתניא, אונז האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא חבר שמת, חבר מיינט איינער וואס איז באגלייבט אז ער נעמט אראפ תרומות און מעשרות ער איז א ערליכע מענטש ער איז נישט קיין עם הארץ, אויב ער איז געשטארבן והניח מגורה מלאה פירות ער האט איבערגעלאזט א הויפן א גאנצע וואס איז אנגעפילט מיט פירות, ואפילו הן בני יומן, אפילו אויב מ'ווייסט, מען דערקענט, אז דאס איז היינט ערשט מחויב געווארן מיט תרומות און מעשרות, ווייל ערשט היינט האט מען עס גלאט געמאכט, וואס דאס איז די גמר מלאכה, נאכדעם ווען מען שטעלט אויף א גאנצע הויפן פון דער תבואה מאכט מען עס אזוי גלאט מיט א שאוול, און ס'ווערט אנגערופן מירוח הכרי, וואס דאס מאכט אז די פירות זאלן מחויב ווערן מיט תרומות און מעשרות, דארף איך נישט מורא האבן אז אפשר האט ער נאכנישט אראפגעגעבן תרומות און מעשרות? נאר הרי הן בחזקת מתוקנים, ס'האט א חזקה אז ער האט עס שוין זיכער פארראכטן פאר ער איז געשטארבן אראפצוגעבן תרומות און מעשרות. לא מיבעיא ווען דאס איז שוין עלטער ווי א טאג, איז האט ער דאך שוין זיכער געהאט גענוג צייט אראפצונעמען, אפילו אינעם זעלבן טאג, זאג איך אויך אז ער האט עס שוין מן הסתם פארראכטן, און מען קען עס געהעריג גיין עסן אן אראפנעמען תרומות און מעשרות. ביז אהער גייט די גמרא, טענה'ט די גמרא והא הכא דודאי טבילי הני פירי, דא אין אונזער פאל איז דאך זיכער אז די פירות זענען אמאל געווען טבל, ווייל די דין איז דאך אז יעדע תבואה ווען ס'איז נגמר מלאכתו און נאכדעם איז עס רואה פני הבית מען ברענגט עס אריין אין שטוב איז עס געהעריג טבל מן התורה מען טאר נישט עסן דערפון אן קיין תרומות און מעשרות וספק מעושרין וספק לאו מעושרין ס'איז דאך דא א מעגליכקייט אז אפשר האט ער שוין יא געגעבן מעשר אפשר האט ער נישט געגעבן מעשר וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי און דא זעהט מען אז אפילו א זאך וואס איז נישט הונדערט פראצענט אז ס'איז דאך דא א מעגליכקייט אז ער האט נישט געגעבן תרומות און מעשרות און דאך קומט עס מוציא זיין מידי ודאי טבל און מען דארף דא באמערקן אז ווען די גמרא טענה'ט אז ספק מוציא מידי וודאי, רעדט מען נישט ביי א ספק השקול ווען ס'איז ממש פופציג פראצענט אז יא און פופציג פראצענט אז נישט, ווייל דאס לייגט זיך נישט אויפן שכל אז א ספק זאל מוציא זיין מידי וודאי, נאר ווי תוס' זאגט שוין אין דיבור המתחיל ואם תמצא לומר אז מען רעדט דא פון א ספק וואס איז קרוב לוודאי. און די גמרא האט יעצט פארשטאנען דא אז מיט דעם חבר איז עס אויכעט קרוב לוודאי אז עס איז כמעט זיכער אז ער האט אראפגענומען, עס איז מער זיכער אז יא ווי אז נישט, די זעלבע זאך איז ביי חמץ אויך, ווייל ווען עס איז דא א חולדה, אפילו ווען איך האב געזען קלאר ווי ער האט אריינגעברענגט ברויט, עס איז טאקע דא א קליינע מעגליכקייט אז ער האט נישט אויפגעגעסן די גאנצע ברויט, ס'איז אבער קרוב לוודאי מן הסתם האט ער עס יא אויפגעגעסן. און דא פרעגט די גמרא, פונקט ווי דא ביי א חבר זאג איך אז דער קרוב לוודאי איז מוציא מידי וודאי, איז די זעלבע זאך ביי א חולדה, זאל איך אויך זאגן אז דער ספק קרוב לוודאי זאל מוציא זיין מידי וודאי, און פארוואס איז משמע פון אונזער משנה ווען מען האט אים יא געזען אריינברענגען דארף מען פריש בודק זיין? ענטפערט די גמרא, התם וודאי וודאי הוא, דארט אין דער ברייתא מיט דעם חבר איז נישט אונז האבן ביז יעצט געלערנט אז עס איז נאר א וודאי אז עס איז געווען טבל, און די אנדערע זאך איז נאר א ספק אז אפשר האט ער נאכנישט געמעשר'ט, נאר עס איז זיכער דוודאי מעשרי. פונקט אזוי ווי איך בין זיכער אז דאס איז קודם געווען טבל, אזוי זיכער בין איך אויכעט אז ער האט אראפגענומען מעשר, כדר' חנינא חוזאה, ווי דער אמורא ר' חנינא פון די פלאץ חוזאי האט שוין געזאגט דאמר ר' חנינא חוזאה, חזקה על חבר שאין מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, א ערליכע מענטש א חבר, האט ממש א חזקה אז ס'איז זיכער אז ער לאזט נישט ארויס פון זיין האנט א זאך וואס איז נישט פארראכטן, און אויב די פירות זענען געפונען געווארן און ס'איז געווען אונטער זיין האנט האט ער עס זיכער גלייך מתקן געווען, און ס'איז א הונדערט פראצענטיגע זאך. מה שאין כן, דאס אז א חולדה האט אויפגעגעסן די ברויט איז דאך נישט קיין הונדערט פראצענטיגע זאך, ווייל אסאך מאל לאזט מען דאך איבער. ס'איז אפשר קרוב לוודאי, אבער דאס איז נאכנישט גענוג מוציא צו זיין מידי וודאי. ואי בעית אימא ספק וספק הוא, אדער קענסטו זאגן אז דארטן ביי דעם חבר איז ביידע זאכן א ספק. נישט ווי אונז האבן פריער געלערנט אז ס'איז זיכער געווען טבל, ווייל דילמא מעיקרא, אימור דלא טבילי, איך קען יא זאגן אפשר אז אין אנפאנג איז עס קיינמאל נישט געווארן קיין טבל, כדרבי אושעיא אזוי ווי דער אמורא רבי אושעיא האט שוין געזאגט דאמר רבי אושעיא מערים אדם על תבואתו, א מענטש קען מאכן א הערמה, איבערקליגן אויף די תבואה, ומכניסה במוץ שלה, ווען ער ברענגט עס אריין אין שטוב זאל ער עס דאך אריינברענגען ווען ס'איז נאך אין די זאנגען, נאך פאר די גמר מלאכה. ווייל די הלכה איז דאך אז כדי תבואה זאל מחויב ווערן בתרומות און מעשרות מן התורה מוז זיין צוויי זאכן. ס'מוז זיין קודם נגמרה מלאכתו נאך פאר מ'האט עס אריינגעברענגט אין שטוב האט מען שוין געמאכט די גמר מלאכה דאס מיינט מ'האט עס געדרעשט און געווינטשויפלט און מ'געמאכט א כרי מ'האט עס ממרח געווען און פערטיגערהייט דארף זיין ראיית פני הבית מ'דארף עס אריינברענגען דורך די געהעריגע טיר ניטאמאל פאר מ'ברענגט מען עס אריין דורך א פענסטער אדער דורכן דאך איז עס אויך נישט מחויב ס'מוז זיין ראיית פני הבית די געהעריגע אפיציעלע אריינגאנג פון שטוב. קומט דאך אויס אז מן התורה איז דא א וועג וויאזוי א מענטש קען זיך ארויסדרייען אז דער תבואה זאל נישט ווערן קיין טבל און מען זאל עס מעגן עסן אומגע'מעשר'ט, אויב ער ברענגט עס אריין אין שטוב צוזאמען מיט די שאלעכץ נאך פאר גמר מלאכה, און אפילו ער טוט עס אויסדרעשן אינדערהיים און דארט שטעלט ער אוועק א כרי און איז עס ממרח איז ער שוין מן התורה פטור פון תרומות ומעשרות, ווייל די ראיית פני הבית דארף געשען נאך די גמר מלאכה. איז מן התורה ווען א מענטש טוט אזא זאך מעג ער גיין געהעריג אליינס עסן דערפון אפילו אכילת קבע געהעריג, אויפעסן די תבואה אן געבן בכלל תרומות און מעשרות. אבער די חכמים האבן שוין געזאגט אז אפילו אין אזעלכע פעלער ווי עס הייסט נישט קיין טבל מן התורה מען מעג עס עסן אן תרומות און מעשרות, טאר מען אבער נישט עסן דערפון קיין אכילת קבע, דאס איז א דין דרבנן אז מען מעג נאר עסן אכילת ארעי. אדער קען ער געבן צו עסן פאר זיין בהמה געהעריג אפילו אכילת קבע, ווייל די גאנצע עסן פון א בהמה ווערט גערעכנט אפילו צו די זעט ווי אכילת ארעי. און דער דין קען זיך ארויסשטעלן אויף צוויי אופנים, סיי ביי אזעלכע תבואה וואס אפילו ווען צום סוף וועט עס יא ווערן טבל מן התורה אבער ווען ער האלט נאך פאר גמר מלאכה אדער פאר ראיית פני הבית וואס מן התורה מעג מען דאך דעמאלטס געהעריג עסן אן תרומות און מעשרות האבן די חכמים געזאגט אז מען קען נאר עסן אכילת עראי און די זעלבע זאך דא וואס ער האט זיך בכלל געפטר'ט פון תרומות און מעשרות ווייל ער האט עס אריינגעברענגט נאך לפני גמר מלאכה וואס דער תבואה וועט שוין יעצט קיינמאל נישט חייב זיין מיט תרומות און מעשרות פון דעסטוועגן נאך האבן די חכמים גע'אסר'ט צו עסן אכילת קבע. יעצט לאמיר זעהן די מימרא דאמר רב אושעיא מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, א מענטש קען מאכן די חכמה די הערמה אריינצוברענגען זיין תבואה אין שטוב נאך פאר ס'איז נגמר מלאכתו, ער ברענגט איר אריין צוזאמען מיט די שאלעכץ, און כאטשיג די רבנן לאזן נישט די תבואה עסן אן קיין תרומות און מעשרות אכילת קבע, אבער אזוי וועט ער קענען אויפטוהן כדי שתהא בהמתו אוכלת, ופטורה מן המעשר, אז כאטשיג די בהמה זאל קענען עסן און זאל זיין פטור פון תרומות און מעשר, ווייל ווען א בהמה עסט הייסט עס אכילת עראי. און אויב אזוי טענה'ט יעצט די גמרא אז נישט ווי אונז האמיר פריער געמיינט אז דאס איז זיכער אז די פירות זענען געווען טבל, אז ס'הייסט א ודאי טבל, נאר ס'איז זייער מעגליך אז דער תלמיד חכם האט עס געטון אויף דעם אופן, איז עס באמת א ספק צו ס'איז יא געווארן טבל צו ס'איז נישט טבל. און על צד הספק אז אפשר איז עס יא געווען טבל ווייל אפשר האט ער עס יא אריינגעברענגט נאך גמר מלאכה, אויף דעם קען איך טאקע אננעמען אז וויבאלד ס'איז דאך דא א ספק אז אפשר האט ער שוין אראפגעגעבן תרומות און מעשרות איז א ספק מוציא מידי ספק, מה שאין כן דא ביי חמץ וואס איך האב דאך געזען אויף וודאי אז די חולדה האט אריינגעברענגט חמץ און ס'איז דאך דא א ספק אפשר האט ער עס נישט אינגאנצן אויפגעגעסן אדער אפשר האט ער עס דא איבערגעלאזט פארשטייט מען זייער גוט פארוואס איז משמע פון די משנה אז מ'דארף יא נאכאמאל בודק זיין ווייל אין ספק מוציא מידי וודאי און דא ביי די חבר איז אדער איז עס וודאי וודאי אבער ווי די גמרא זאגט יעצט אז ס'איז ספק וספק, און רשי רעדט שוין אויס אז דער יורש וועט מעגן נעמען יעצט די תבואה נישט נאר ער זאל עס געבן פאר זיין בהמה, נאר ער וועט אפילו מעגן אפילו אליינס עסן דערפון א געהעריגע אכילת קבע און ער דארף נישט אראפנעמען תרומות און מעשרות. איי מ'קען דאך לכאורה זאגן אויף דעם נקודה אויף אכילת קבע איז דאך יא א וודאי אז ס'איז געווען טבל, ווייל אפילו ווען ער האט עס יא אריינגעברענגט מיט די שאלעכץ טאר מען דאך עס אויך נישט עסן אכילת קבע מדרבנן. זאגט אבער רשי אז וויבאלד די גאנצע דין איז נאר מדרבנן אז מען טאר נישט עסן אכילת קבע, דא קען מען זיך שוין יא פארלאזן אויף דעם חזקה אז מן הסתם האט ער אראפגענומען דערפון תרומות און מעשרות, און אפילו אז לגבי דעם איז עס א וודאי אז ס'איז געווען טבל אז מען זאל נישט טארן עסן דערפון קיין אכילת קבע, און דאס אז ער האט אראפגענומען תרומות און מעשרות זאגט דאך יעצט די גמרא איז נישט מער ווי א ספק, און מיר זאלן שוין נישט שמועסן וואס מיינט א ספק קרוב לוודאי, אבער וויבאלד די גאנצע וודאי טבל לגבי קבע איז נאר א דרבנן קען מען זיך יא פארלאזן אפילו מיט א ספק זאל עס מוציא זיין.